יעצט האבן מיר געלערנט אין די פריערדיגע פרק אז די ארון איז געפאנגען געווארן די פלישתים האבן עס, איז דא יעצט גייען אונז לערנען וואס איז געשען מיט די ארון ווען ס'איז געווען אין די פלישתים. די פלישתים האבן גענומען די ארון, קודם כל האבן זיי עס אוועק גענומען פון דארט ווי ס'איז געווען די מלחמה, אין די אבן העזר, געברענגט צו אשדוד, אשדוד איז געווען איינע פון די פלישתישע שטעט, נו ווי לייגט מען א ארון? מען האט עס געלייגט בית דגון אלהיהם, זיי האבן געהאט א גאט, די גאט האט געהייסן דגון, רש"י זאגט אז מלשון דג, פלישתים זענען געווען אויפן ברעג וואסער האבן זיי אפשר געהאט א פיש, א פיש גאט, אנדערע זאגן אז מלשון דגן, מלשון אזויווי תירוש דגנך ותירושך ויצהרך די תבואה, עכ"פ עפעס א גאט, געטשקע וואס זיי האבן געהאט, אזוי האט ער געהייסן, זיי האבן געלייגט די ארון ביי אים אין שטוב. דאס איז פשט לכאורה איז פשט כדי צו ווייזן אז די ארון פון די אידישע גאט ליגט איז נכנע כאילו קען זיין מען האט עס אפילו אויפגעשטעלט אזוי ער ביקט זיך כאילו צו די גאט דגון איז ער ליגט דארט איבערנאכט קומען זיי אינדערפרי די פלישתים און זיי זעען דגון ליגט אויפן ערד אין פראנט פון די ארון זיי געטראכט איינמאל געשען ס'איז אראפגעפאלן. קומען זיי מארגן אינדערפרי נאכאמאל, דגון פאלט אראפ אין פראנט פון די ארון, און נישט יעצט איז ער נישט נאר געפאלן, נאר זיין קאפ און זיינע צוויי הענט זענען אפגעשניטן, זיי ליגן אויפן טיר פון די פון די פון די מקדש פון די געטשקע, איז מיט דעם זעט מען אויס אז זיי האבן פארשטאנען דאס איז פשט כאילו, עס האט געוויזן זיי האבן געוואלט ווייזן אז די ארון איז נכנע פאר זיי, ביזדערווייל איז זייער געטשקע געווען נכנע פארן ארון, אינטערעסאנט אז דאס געשעט ביינאכט. ענליך לכאורה וואס אונז האבן געלערנט ביי נר אלהים טרם יכבה די אייבערשטער קומט ביינאכט צו שמואל, אינטערעסאנטע זאך, און די פסוק זאגט אינטערעסאנטע זאך, מען גייט אין פלישתישע מקדש זעט מען דארט איז דא א מנהג אז מען טרעט נישט אויפן שוועל פון די טיר, אינטערעסאנטע מנהג, ווען זיי גייען אריין אין זייער בית אלהים טרעטן זיי נישט אויפן שוועל, זאגט דער פסוק ווייסט פארוואס? ווייל בזמן וואס די דגון זייער גאט די ארון איז געווען דארט איז ער געפאלן אויפן שוועל ממילא כאילו איז נתקדש געווארן פאר זיי די שוועל דארט איז געלעגן דער גאט ממילא טרעטן זיי נישט אויף דעם עד היום הזה. שוין ביז דערווייל איז נישט נאר געשען די מעשה מיט די געטשקע זייערע נאר אויך די מענטשן ותכבד יד ה' אל האשדודים ס'האט נישט אויסגעהאלטן אז די ארון זאל זיין אזוי אונטער די יד פלישתים און די זיין יד האט זיי געהארגעט, הגם אינטערעסאנט די אידן האט עס נישט געהאלפן די ארון, זיי האבן געמיינט אז די אייבערשטער גייט זיי העלפן און גייט ברענגען די ארון אין די מלחמה, עס האט נישט געהאלפן, אבער ווען עס איז נאכאלץ די די זלזול די בזיון אז עס ליגט ביי די פלישתים, די פלישתים זענען נענש געווארן פאר דעם, און וואס איז געשען? גאנץ אשדוד וגבוליה, דאס הייסט די שטעטלעך ארום די גלילות, האבן באקומען וואס עס שטייט אין די קרי עפולים, די כתיב גייט טחורים, טחורים אויף ענגליש זאגט מען העמערוידס, אבער עס איז נישט פשט עס איז נישט געווען דאס ווייל עס איז נישט אזא מסוכנ'דיגע זאך, אבער עס איז דאס דאס זעט מען יא פון די פסוק דאס איז א מחלה עס איז עטליסט ענליך צו העמעראוידס אין דעם אז עס איז א מחלה דארט אין די דארט ווי מען פארדייט די עסן דארט ווי מען מאכט ס'איז אזא א בושה ס'איז א מחלה ס'איז א בושה נישט סתם א מחלה נאר א בושה. בקיצור די אנשי אשדוד האבן געזען אז עס איז נישט קיין וועג דאס מען ווערט קראנק האבן זיי געזאגט אונז ווילן נישט די ארון דא ס'איז נישט אונז אונז אונזער גאט אלע ליידן דערפון לאמיר אים שיקן ערגעץ אנדערש, מ'האט צאמגענומען די סרני פלשתים, די ראשים, די שרים, מ'זאגט וואס זאל מען טון? מ'זאגט ווייסטו וואס? מ'עט שיקן אין גת. וואס איז גת אנדערש פון דא? א צווייטנס פראבלעם. שיקן זיי אין גת. און זעלבע זאך ותהי יד השם בעיר, די עיר גת הייבט אן צו ליידן אויף די טחורים. קומט א מהומה גדולה, און זעט מען, דא זעט מען קלאר אז נישט נאר דעם, נאר עס איז ממש א סכנה. שטייט וישתרו להם טחורים אדער עפולים. סא, וישתרו איז באהאלטן געווארן, ס'איז א מקום הסתר. בקיצור,

דער עולם האט אנגעהויבן צו שטארבן, כבדה מאד יד האלקים, לכאורה מיינט עס א מגיפה, און עס איז געווען שפעטער, עס איז געווען עכברים, זעט אויס אויך די גאנצע צייט, רש"י זאגט אז די עכברים האבן געכאפט די בני מעיים פון מענטשן, עפעס א שרעקליכע מגיפה האט עס אנגעמאכט די ארון, נישט סתם עפעס א קליינע פראבלעם, און ווער עס איז נישט געשטארבן האט געהאט טחורים, בקיצור עס איז געווען א גרויסע שרעקליכע זאך, ותעל שועת העיר השמים, זיי האבן פארשטאנען אז מען קען נישט אזוי בלייבן, מען מוז אהיים שיקן די ארון.